בעזרת השם יתברך, מסכת ראש השנה דף ו', הייבן מיר אן דף ו' עמוד א' צען שורות פון אויבן, תנו רבנן, איז אזוי, אין די המשך הפסוקים וואס שטייט דארט די לאו פון בל תאחר, שטייט אין פסוק, מוצא שפתיך תשמור ועשית, כאשר נדרת לה' אלקיך, נדבה אשר דיברת בפיך, איז די ברייתא וואס מ'וועט יעצט זען דרש'נט די פסוקים, זאגט די ברייתא אזוי, מוצא שפתיך, זו מצוות עשה, ס'טייטש פון דעם וואס שטייט אין פסוק מוצא שפתיך, זעהן מיר אז ס'איז דא א מצוות עשה, א מענטש זאל מקיים זיין זיין נדר, ווייטער שטייט אין פסוק תשמור, זו מצוות לא תעשה, דאס איז א לא תעשה איינער וואס איז נישט מקיים זיין נדר, ועשית, וואס לערנט מען פון די ווארט ועשית, אזהרה לבית דין שיעשוך, אז בית דין זאל צווינגען איינער וואס איז נישט מקיים זיין נדר, איז בית דין מחויב אים צו צווינגען. ווייטער שטייט אין פסוק כאשר נדרת, זה נדר, וואס טייטש, ווי דא א מצות עשה, ווי דא א מצות לא תעשה, ווען איז בית דין מצווה צו צווינגען? כאשר נדרת, ווען א מענטש מאכט א נדר, דהיינו ווען א מענטש זאגט הרי עלי קרבן, האט מען געזען, דאס איז א נדר, דעמאלטס איז דא א עשה א לא תעשה, און א אזהרה לבית דין. ווייטער שטייט אין פסוק לה' אלקיך, אלו חטאות ואשמות, עולות ושלמים, וואס טייטש אלע קרבנות חובה, איז אויך דא א עשה אויף דעם, א לא תעשה אויף דעם, און א אזהרה לבית דין. ווייטער שטייט נדבה, כמשמעו. וואס טייטש נישט נאר א נדר נאר אויך א נדבה האבן מיר געזען די חילוק צווישן א נדר און א נדבה איז נדר איז א לשון הרי עלי נדבה איז הרי זו איז ביי די אלע זאכן דא א עשה א לא תעשה און אזהרה לבית דין ווייטער שטייט אין פסוק אשר דברת אלו קדשי בדק הבית ס'טייטש הקדשות קדשי בדק הבית ביי די אלע זאכן אויך דא אן עשה א לא תעשה און אזהרה לבית דין ווייטער שטייט אין פסוק בפיך זו צדקה ווי תוס' זאגט, שטייט אין פסוק יצא מפי צדקה, זעהן מיר בפיך איז אן ענין פון צדקה אז ביי דעם איז אויך דא א עשה א לא תעשה און א אזהרה לבית דין. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא פרעגט יעצט דריי קשיות אויף די ברייתא. אמר מר. קודם כל, האבן מיר געזעהן די ברייתא מוצא שפתיך, זו מצות עשה, ס'דא א מצות עשה, צו מקיים זיין די נדרים, די נדבות, די בדק הבית, איז דא א עשה. פרעגט די גמרא למה לי. וואס דארף מען די עשה? מען האט דאך שוין געזעהן מובאת שמה והבאתם שמה נפקא, האט מען שוין געזעהן די לימוד ובאת שמה והבאתם שמה אז ס'איז דא א מצוות עשה צו מקיים זיין נדרים, ווייטער די צווייטע קשיא, האט מען געזעהן די ברייתא תשמור זו מצוות לא תעשה, ווייטער למה לי, מען דארף עפעס א לא תעשה מען האט דאך שוין א לא תעשה, מלא תאחר לשלמו נפקא, אונז האמיר דאך די לאו פון בל תאחר, ווייטער די דריטע זאך וואס מען האט געזעהן די ברייתא ועשית,

אז בית דין דארף צווינגען איינער וואס נעמט זיך אונטער צו ברענגען א קרבן, איז בית דין מחויב אים צו צווינגען טאמער ער ברענגט נישט. יכול וואלט איך געמיינט בעל כרחו, תלמוד לומר לרצונו, ס'טייטש פון די צווייטע זייט, שטייט לרצונו איז משמע מ'צווינגט נישט, הא כיצד, נאר וואס דען, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, ס'טייטש בית דין צווינגט אים ביז ווילאנג ער זאגט ער וויל, אבער על כל פנים, האמיר שוין א אזהרה לבית דין, איז ווייטער וואס דארף מען האבן די תשמור, ענטפערט די גמרא אזוי, חד דאמר ולא אפריש, וחד אפריש ולא אקריב, דהיינו, אונז האמיר דא צוויי עשה'ס, צוויי לא תעשה'ס, און צוויי אזהרה לעבעזנס. ביידע, די ביידע לימודים, די ביידע פסוקים, דארף מען האבן אויף צוויי אנדערע פעלער. ס'דא א ציור פון אמר ולא אפריש, איינער וואס האט געזאגט ער גייט ברענגען א קרבן, אבער ער האט קיינמאל נישט מפריש געווען די קרבן, ער האט נאר געזאגט. שפעטער איז דא איינער וואס האט נישט נאר געזאגט נאר ער האט אויך מפריש געווען די בהמה, אבער ער האט עס קיינמאל נישט געברענגט אין בית המקדש, ער האט עס קיינמאל נישט געברענגט צו בדק הבית. דאס איז א צווייטע ציור, און ממילא, פאר די ביידע פעלער דארף מען באזונדער אן עשה א לא תעשה און אזהרה לבית דין. פארוואס? איז צריכא, ווייל דאי אשמעינן אמר ולא אפריש, טאמער עס וואלט נאר געשטאנען די עשה די לא תעשה און די אזהרה ביי איינער וואס זאגט אבער ער האט נאך נישט מפריש געווען וואלט איך געזאגט משום דלא קיימיה לדיבוריה, א מענטש האט געזאגט ער האט גארנישט געטון דערוועגן יא פאר אים איז דא אן עשה א לא תעשה אז מען דארף אים צווינגען, אבל אפריש ולא אקריב, אבער איינער וואס האט שוין מפריש געווען, אימא כל היכא דאיתיה בי גזא דרחמנא איתיה, וואלט איך אפשר געזאגט אז ס'איז דא א כלל די גמרא זאגט אין חולין לה' הארץ ומלואה, מילא א מענטש קען זאגן די גאנצע וועלט איז די באשעפער'ס, איך האב מפריש געווען מיין עולה, וואס א חילוק צו כ'האב עס געברענגט אין בית המקדש צו כ'האב עס געלאזט אין שטוב, אלעס איז דערהיים פון די באשעפער, די גאנצע וועלט באלאנגט פארן באשעפער, מילא וואלט אפשר געווען א סברא אז נאכדעם וואס א מענטש איז מפריש, דארף ער גארנישט טון דערוועגן, ס'איז נישטא קיין עשה, נישטא קיין לא תעשה, מ'דארף נישט צווינגען, צריכא, דערפאר דארף מען האבן נאכאמאל א עשה א לא תעשה און א אזהרה לבית דין, אז אפילו איינער וואס האט מפריש געווען, דארף מען אים צווינגען דאס צו ברענגען בפועל אין בית המקדש, ווייטער ואי אשמעינן אפריש ולא אקריב, טאמער עס וואלט נאר געשטאנען ביי אפריש ולא אקריב, וואלט איך געזאגט, דקא משהי ליה גביה ווי נישט ווי א מענטש האט מפריש געווען א קרבן, ער האט מפריש געווען צדקה, מפריש געווען בדק הבית, האלט עס ביי זיך? יא, דארף מען אים צווינגען, האלט עס נישט ביי זיך, געב עס ארויס. אבל אמר ולא אפריש, אימא דיבורא לאו כלום הוא, ס'טייטש איינער וואס האט נאר געזאגט אז ער גייט מפריש זיין, איז אפשר זאגן נישט אזא שטארקע זאך, אז מ'דארף שוין צווינגען, נישט דא א עשה א לא תעשה, צריכא, דערפאר דארף איך האבן די ביידע פסוקים. פרעגט אבער די גמרא, אויב אזוי קומט דאך אויס למעשה אז עס האבן מיר דא צוויי סעטס פון פסוקים, איין סעט, פאר אמר ולא אפריש, און איין סעט פאר אפריש ולא אקריב, פרעגט די גמרא קענסט דאך נישט אזוי זאגן, ומי מצית אמרת דאמר ולא אפריש, קען מען דען זאגן אז איינע פון די צוויי פסוקים גייט ארויף אויף א ציור פון אמר ולא אפריש, מען קען דאך נישט אזוי זאגן ווייל והא נדבה כתיבא, ביי ביידע פסוקים ווערט דערמאנט די ענין פון נדבה, ס'טייטש סיי ביי די לעצטע פסוק וואס מען האט יעצט געזען פון מוצא שפתיך שטייט קלאר נדבה, און סיי ביי די פסוק ביי די לאו פון בל תאחר האט מען ארויסגענומען פון א גזירה שווה נדבה, אבער על כל פנים נדבה ווערט דערמאנט ביי ביידע. יעצט וואס איז דאס נדבה? ותנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה איזהו נדר, האומר הרי עלי עולה, איזו נדבה, האומר הרי זו עולה, מה בין נדר לנדבה? נדר מת או נגנב חייב באחריותו, נדבה מתה או נגנבה אינו חייב באחריותו. האבן מיר דאך געזען די באקאנטע חילוק צווישן נדר און נדבה, אז נדר איז ווען איינער זאגט הרי עלי, די חיוב ליגט אויף אים, און ממילא טאמער ער עט מפריש זיין א בהמה די בהמה עט שטארבן עט ער דארפן ברענגען א צווייטע, און נדבה איז ווען איינער זאגט הרי זו, ס'טייטש ער טייטלט אויף א בהמה און ער זאגט די בהמה איז א עולה וואס דעמאלטס איז ער נישט חייב באחריות טאמער די בהמה שטארבט דארף ער נישט ברענגען א צווייטע אבער על כל פנים זעהן מיר אז נדבה איז פשט ער טייטלט אויף א בהמה ער איז מפריש א בהמה הרי זו איז ממילא נישט מעגליך צו זאגן אז נדבה איז אמר ולא אפריש נישט דא אזא זאך נדבה אמר ולא אפריש א מענטש קען נישט זאגן א נדבה אן מפריש זיין די טייטש פון נדבה איז ער האט מפריש געווען ער האט געזאגט הרי זו איז ווייטער אויב אזוי קענסטו נישט איינזעצן איינע פון די צוויי פסוקים ביי אמר ולא אפריש ווייל אין ביידע די פסוקים ווערט דערמאנט נדבה, ענטפערט די גמרא, אמר רבא, משכחת לה, כגון דאמר הרי עלי עולה על מנת שאיני חייב באחריותה, וואס טייטש ס'איז יא דא אן אופן פון אמר ולא אפריש וואס איז א ענין פון א נדבה, אין הכי נמי ווען א מענטש זאגט הרי זו עולה, ברגע וואס ער זאגט הרי זו האט ער עס מפריש געווען, איז עס שוין נישט אמר ולא אפריש, אבער וואס איז טאמער איינער זאגט הרי עלי עולה, איז נארמאל ווען איינער זאגט הרי אולי, איז ער חייב באחריות, ער זאגט הרי עלי עולה על מנת שאיני חייב באחריות, איז אוודאי וואס ער האט געזאגט האט ער געזאגט, ס'טייטש ער איז טאקע נישט חייב באחריות, איז דאס איז אויך אן ענין פון נדבה, ווייל ער איז נישט חייב באחריות, איז דאס איז א ציור פון א נדבה פון אמר ולא אפריש וואס אויף דעם גייט ארויף די פסוק, איז ווייטער האמיר טאקע צוויי סעטס פון פסוקים, איינס פאר אמר ולא אפריש און איינס פאר אפריש ולא אקריב. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען די ברייתא, בפיך זו צדקה, אמר רבא, לייגט רבא צו עפעס דא, זאגט רבא וצדקה מיחייב עלה לאלתר, וואס טייטש ביי צדקה זאגט מען נישט אז ס'דארף אריבער גיין שלש רגלים און נאכדעם איז מען עובר אויף בל תאחר, ביי צדקה נישט אזוי, מען איז גראד מחויב, טאמער א מענטש געט נישט גראד די צדקה, האט ער שוין עובר געווען אויף בל תאחר, מאי טעמא, דהא קיימי עניים, ס'טייטש עס שטייען עניים, ס'דא עניים וואס דארפן די צדקה, און ממילא ברגע וואס ער געט זיי נישט די צדקה וואס זיי דארפן,

דאס האט מען תולה געווען אין די רגלים, ווייל ווי נישט ווי, ביי די רגלים, גייט דאך א מענטש ארויף אין די עזרה, ממילא זאגט די תורה, קומסטו אן דריי מאל אין די עזרה האסט נישט געברענגט דיין קרבן, האסטו עובר געווען אויף בל תאחר, אבל הכא אבער דא ביי צדקה, לא, האט עס נישט קיין שייכות מיט די רגלים, דהא שכיחי עניים, ווייל ס'דא עניים וואס דארפן די געלט, און ממילא גראד אז ס'קומט א עני און מ'געט עס אים נישט, האט מען שוין עובר געווען אויף בל תאחר. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבא, רבא האט אויך געזאגט, כיוון שעבר עליו רגל אחד, עובר בעשה, וואס טייטש בל תאחר איז טאקע דא נאך שלש רגלים, אבער די עשה וואס מ'האט געזען שטייט ובאת שמה, והבאתם שמה, און מוצא שפתיך, די עשה איז מען עובר גראד ביים ערשטן יום טוב, טאמער מען איז ארויף דעם ערשטן יום טוב מען האט עולה רגל געווען און מען האט נישט געברענגט דעם קרבן, איז די עשה האט מען שוין עובר געווען. פרעגט די גמרא, מיתיבי, א קשיא פון א משנה, שטייט אין די משנה, די משנה זאגט אין עדיות אין תמורה ווערט אויך געברענגט די משנה, זאגט די משנה אזוי, העיד ר' יהושע ור' פפייס על ולד שלמים שיקרב שלמים, ר' יהושע און ר' פפייס זאגן דארט עדות אז א ולד שלמים האט א דין ווי א שלמים, ס'טייטש איינער האט מקדיש געווען א מעוברת אלס שלמים, א בהמה וואס איז טראגעדיג, איז די ולד, האט אויך א דין פון א שלמים, מ'דארף עס אויך מקריב זיין אלס שלמים, אדער סתם איינער וואס האט מפריש געווען א בהמה לשלמים און ס'איז נתעבר געווארן, איז די עובר האט אויך א דין פון א שלמים. אמר ר' פפייס, זאגט ר' פפייס, ר' פפייס לייגט צו, אני מעיד שהיתה לנו פרה של זבחי שלמים ואכלנוה בפסח ואכלנו ולדה שלמים בחג, אונז אליין, ער זאגט עדות אויף זיך, אונז האמיר געהאט א פרה א שלמים וואס אונז האבן געגעסן פסח, און די וולד פון דעם שלמים האט מען אויך מקריב געווען אלס שלמים בחג, יעצט וואס מיינט בחג? בחג, פשטות, נארמאל חג מיינט סוכות, און במילא זאגט די גמרא אזוי, בשלמא בפסח לא אקרבוהו, אימור דמחוסר זמן הוה, לאמיר טראכטן וואס איז געווען דא די ציור, רב פפייס האט געהאט א שלמים וואס זיי האבן געגעסן פסח, ס'טייטש מ'האט מקריב געווען פסח, דער שלמים האט געהאט א וולד, פארוואס דער וולד האט מען נישט מקריב געווען יענע פסח, קען מען זאגן ס'איז געווען א מחוסר זמן, מחוסר זמן איז טייטש די ערשטע אכט טאג וואס ווערט געבוירן א בהמה טאר מען דאס נישט מקריב זיין אלס קרבן שטייט בפירוש אין פסוק. און ממילא נישט געווען שייך דאס מקריב זיין פסח, אלא ולדה בעצרת, היכי משהי לה ועברי עליה בעשה, אבער פארוואס האט מען נישט מקריב געווען די ולד שבועות, ס'טייטש אריבער פסח, פסח האט מען נישט געקענט, קומט שבועות, שבועות וואלט מען געדארפט מקריב זיין די ולד, פארוואס ווייל רבא זאגט דאך אז די ערשטע יום טוב וואס מ'איז נישט מקריב א בהמה איז מען שוין עובר אויף א עשה, איז פארוואס האט זיך רב פפייס נישט אזוי געפירט? אמר רב זביד משמיה דרבא, ענטפערט רב זביד משמיה דרבא, כגון שהיה חולה בעצרת, מען קען ענטפערן טאקע אז שבועות איז דער ולד געווען חולה, איז געווען קראנק, מען האט נישט געקענט מקריב זיין, און ממילא אז ס'איז קראנק איז מען נישט עובר אויף דעם עשה, פארדעם טאקע האט מען עס מקריב געווען ערשט סוכות, דאס איז איין תירוץ. רב אשי אמר נאך א תירוץ, מאי ואכלנו ולדה שלמים בחג דקתני, חג השבועות, וואס טייטש חג מיינט טאקע נישט סוכות, ס'מיינט טאקע שבועות, דאס זאגט רב פפייס אז שבועות האט מען מקריב געווען דעם ולד, זאגט גמרא ואידך, די ערשטע תירוץ טייטש רב זביד, פארוואס זאגט ער נישט אז חג מיינט שבועות, ווייל ער האלט כל היכא דתנא פסח, תנא עצרת, ווי ס'ווערט דערמאנט אין די משניות און די ברייתות, סיי פסח און סיי שבועות שטייט פסח און עצרת שטייט נערגיץ נישט אויף שבועות חג, און במילא געפעלט אים נישט דער תירוץ, פארדעם זאגט ער שהיה חולה בעצרת. זאגט גמרא ווייטער, נאך א מימרא פון רבא, ואמר רבא, כיוון שעברו עליו שלש רגלים בכל יום ויום עובר בבל תאחר, אז ברגע וואס גייט אריבער די שלש רגלים, איז נישט פשט, ווען איז מען עובר בל תאחר? איין מאל און פארטיג, נאר יעדן טאג וואס גייט אריבער נאך די שלש רגלים איז מען נאכאמאל עובר אויף בל תאחר. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, אחד בכור ואחד כל הקדשים, סיי א בכור און סיי אלע אנדערע קדשים, איז אזוי די דין, כיוון שעברו עליהם שנה בלא רגלים, רגלים בלא שנה, עובר בבל תאחר. ס'טייטש די ברייתא זאגט אונז דא א מורא'דיגע חידוש. ביז יעצט האמיר געזען וואס איז דאס בל תאחר. בל תאחר טייטש גייט אריבער די שלש רגלים, על כל פנים לויט איין שיטה לויט די תנא קמא לויט רבי שמעון כסדרן, מ'האט געזען אנדערע שיטות, אבער בפשטות בל תאחר איז ווען ס'גייט אריבער שלש רגלים, זאגט אונז דא די ברייתא ס'איז דא נאך א הגדרה פון בל תאחר ס'דא נאך א וועג וואס א מענטש קען עובר זיין אויף בל תאחר, וויאזוי דאס? דאס איז א יאר, טאמער ס'גייט אריבער א יאר איז מען אויך עובר אויף בל תאחר, און ממילא זאגט די ברייתא, סיי טאמער ס'גייט אריבער שלש רגלים איז מען עובר אויף בל תאחר אפילו ס'איז נישט אריבער א יאר, און סיי טאמער ס'גייט אריבער א יאר און ס'איז נישט אריבער די שלש רגלים איז מען אויך עובר אויף בל תאחר, יעצט. די ערשטע חלק, אז ס'איז אריבער שלש רגלים און ס'איז נישט אריבער א יאר, דאס איז זייער פשוט וויאזוי דאס קען זיין, ס'טייטש טאמער איינער נעמט זיך אונטער צו ברענגען א קרבן פאר פסח, דאס איז פאר ניסן אדער ניסן אליין פאר פסח, גייט אריבער ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול תשרי, אביסל מער ווי א האלבע יאר, ס'גייט אריבער פסח שבועות און סוכות, איז ער שוין עובר אויף בל תאחר. פארקערט, וויאזוי ס'קען זיין אז זאל אריבערגיין א יאר און נישט אריבערגיין שלש רגלים, עט זיך די גמרא באלד מוטשען וויאזוי טאקע קען זיין אזא ציור, אבער על כל פנים אזוי האט מען געלערנט אין א ברייתא, און ממילא איז א קשיא אויף רבא, וויאזוי זאגט רבא אז ווען סגייט אריבער די שלש רגלים איז יעדן טאג איז מען עובר אויף בל תאחר א סתירה מיט די ברייתא פרעגט די גמרא והאי מאי תיובתא וואס איז די קשיא דא ווי זעהן מיר דא א קשיא אמר רב כהנא איז רב כהנא מסביר די קשיא מאן דקא מותיב שפיר קא מותיב דער וואס פרעגט פרעגט דא זייער גוט פארוואס ווייל מכדי תנא אלאוי קא מהדר סטייטש די ברייתא וואס מען האט יעצט געזעהן אז כיוון שעברו עליהם שנה בלא רגלים רגלים בלא שנה עובר בל תאחר וואס איז פשט פון אזא ברייתא די ברייתא זוכט אונז דא לאוין די ברייתא זאגט אונז און רעכנט אונז אויס אלע וועגן וואס מען קען עובר זיין אויף בל תאחר, און ממילא אז דו זוכסט לאוין, ליתני בכל יום ויום עובר בל תאחר, לייג אויך צו די ענין פון רבא דאס וואס רבא האט געזאגט אז יעדן טאג איז מען עובר בל תאחר, ווייל דו זוכסט דאך לאוין, און פון דעם אז מען זעט די ברייתא זאגט נישט אזוי, איז א קשיא אויף רבא ווייל ס'איז משמע אז מען איז טאקע נאר איינמאל עובר אויף בל תאחר, ענטפערט די גמרא, ואידך, וואס וועט רבא ענטפערן, תנא, למיקבעיה בלאו קא מהדר, בלאוי יתירא לא קא מהדר, די תנא פון די ברייתא זוכט נישט וואס מער לאוין, די תנא פון די ברייתא זוכט נאר וועלכע לאוין, די תנא פון די ברייתא זאגט אז סיי עובר אויף שנה בלא רגלים רגלים בלא שנה, דאס איז אופנים וואס מען קען עובר זיין א בל תאחר, אבער נישט וואס מער, רבא זאגט אז מען קען עובר זיין די בל תאחר וואס די ברייתא רעדט קען מען עובר זיין א פאר מאל, און במילא איז נישט קיין סתירה, זאגט יעצט די גמרא, די גמרא גייט יעצט צונעמען די ברייתא, גופא, מ'האבן געלערנט אחד בכור ואחד כל הקדשים, כיוון שעברו עליהם שנה בלא רגלים רגלים בלא שנה, עובר בבל תאחר, פרעגט די גמרא, בשלמא רגלים בלא שנה משכחת לה פשוט ווי מ'האט אויסגערעדט אז ס'גייט אריבער פסח שבועות סוכות דאס איז אביסל מער ווי א האלבע יאר איז מען שוין עובר אויף בל תאחר, אלא שנה בלא רגלים היכי משכחת לה, וויאזוי איז שייך זאל אריבערגיין א יאר אן דעם זאל אריבערגיין די שלש רגלים, אין יעדע יאר איז דאך דא שלש רגלים, זאגט די גמרא אזוי, הניחא למאן דאית ליה כסדרן משכחת לה, ס'טייטש גאנץ גוט לויט ר' שמעון, וואס ר' שמעון האט מען געזען האלט ווען איז מען עובר אויף בל תאחר, ווען ס'גייט אריבער די שלש רגלים כסדרן, ס'טייטש ס'איז נישט גענוג זאל אריבער גיין שבועות סוכות פסח, ס'דארף זיין אויפן סדר פסח שבועות און סוכות, און במילא לויט ר' שמעון איז דא אזא זאך זאל אריבער גיין א יאר וואס זאל נישט אריבער גיין די רגלים וויאזוי איינער וואס האט זיך אונטערגענומען ברענגען א קרבן נאך פסח גייט אריבער שבועות סוכות און פסח איז א יאר איז שוין אריבער אבער שלש רגלים איז נאכנישט אריבער איז ביי אזא ציור זאגט אונז די ברייתא מ'איז עובר אויף בל תאחר, יעצט וואס איז פשט לכאורה פון דעם? לויט ר' שמעון איז מען דאך נישט עובר ביי אזא ציור בבל תאחר, ר' שמעון האלט דאך ס'דארף אריבער גיין כסדרן, נו ווי רש"י איז מסביר, טאמער מען לערנט ווי ר' שמעון קען מען זאגן אז די תנא פון אונזער ברייתא די תנא פון די ברייתא האלט אביסל ווי ר' שמעון און ער קריגט זיך אביסל אויף ר' שמעון, פון איין זייט האלט ער ווי ר' שמעון אז ס'דארף זיין כסדרן, ס'טייטש פסח שבועות סוכות טאמער סגייט אריבער כסדרן איז מען עובר אויף בל תאחר און במילא טאקע לאמיר זאגן טאמער איינער האט זיך אונטערנומען ברענגען א קרבן פאר פסח ס'וועט אריבער גיין פסח שבועות סוכות אפילו ס'נישט אריבער א גאנצע יאר איז מען עובר אויף בל תאחר שפעטער אבער לויט ר' שמעון די איינציגסטע וועג לויט ר' שמעון וויאזוי מ'איז עובר אויף בל תאחר איז ווען סגייט אריבער שלש רגלים כסדרן אויף די נקודה קריגט זיך אבער די תנא פון די ברייתא און די תנא פון די ברייתא זאגט ס'איז דא נאך א וועג וואס מען קען עובר זיין א בל תאחר, אפילו ס'וועט נישט אריבער גיין כסדרן, נאר ס'וועט אריבער גיין א יאר, איז מען אויך עובר א בל תאחר, און ממילא העט מען קענען פארענטפערן די תנא פון די ברייתא, אבער זאגט די גמרא, אלא למאן דלית ליה כסדרן, אבער לויט די תנא קמא וואס האלט נישט אז דארף זיין כסדרן, היכי משכחת לה, וויאזוי איז שייך זאל אריבער גיין א יאר וואס זאל נישט זיין אין די יאר די שלש רגלים, זאגט די גמרא נאך מער, בשלמא לרבי, משכחת לה בשנה מעוברת, לויט רבי וואס מען וועט שוין זעהן די רבי, קען מען איינזעצן די ברייתא בשנה מעוברת. וועלכע רבי? דתניא. מיר האבן געלערנט אין א ברייתא. די דין איז אז איינער פארקויפט א הויז אין ארץ ישראל אין א בתי ערי חומה, אין א שטאט וואס איז געווען ארומגענומען מיט א חומה, האט ער ביז א יאר וואס ער קען אויסלייזן די הויז, טאמער ער לייזט עס נישט אויס ביז א יאר, בלייבט עס ביים קונה אפילו נאך יובל. שטייט אין די ברייתא אזוי, אין פסוק שטייט שנה תמימה, ואם לא יגאל עד מלאות לו שנה תמימה, וואס מיינט ער האט ביז א יאר? איז דא א מחלוקת. זאגט די ברייתא רבי אומר מונה שלוש מאות ושישים וחמשה יום כמנין ימות החמה, ס'טייטש דא צוויי יארן. ס'דא די שנת החמה און ס'דא די שנת הלבנה, די שנת החמה דאס איז די יאר פון די זון, דאס די גוי'שע לוח גייט מיט די שנת החמה, ס'איז דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק טעג, שפעטער איז דא די שנת הלבנה, די לבנה געדוירט ארום צו גיין די וועלט נײַן און צוואַנציק מיט א האלב טאג, גייט אריבער צוועלף חדשים אזוי, איז דרײַ הונדערט פֿיר און פֿופֿציק טאג איז שנת הלבנה, יעצט די חילוק צווישן שנת החמה און שנת הלבנה איז אז שנת הלבנה האט מען געשמועסט איז דרײַ הונדערט פֿיר און פֿופֿציק טאג, שנת החמה איז דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק טאג, ס'טייטש אז שנת החמה איז עלף טאג, לענגער ווי די שנת הלבנה, און ממילא איז א פראבלעם, ווייל פסח דארף דאך זיין בחודש אביב, פארדעם איז בית דין מצווה, כדי טאקע אז די שנת הלבנה זאל נישט ווערן קערצער און קערצער יעדע יאר מיט נאך עלף טאג ביז די לוח עט זיך אינגאנצן פאררוקן די שנת החמה פון די שנת הלבנה, איז יעדע פאר יאר מאכט מען טאקע א איבעריאר, מען לייגט צו נאך א אדר, אזוי די צוויי לוחן זאלן שטימען. איז רבי זאגט, היות ס'שטייט דא אין פסוק שנה תמימה, מיינט עס שנה תמימה א שנת החמה, ס'האט דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק טאג, דהיינו, א מענטש פארקויפט א הויז, האט ער ביז דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק טאג אויסצולייזן די הויז. מ'קוקט אויף די גוי'שע לוח היינטיגע צייטן, אז איינער פארקויפט די הויז דזשעניוערי, יאנואר, איז א יאר שפעטער, יאנואר דעם זעלבן תאריך, ביז דעמאלטס קען ער אויסלייזן. וחכמים אומרים, חכמים זאגן ניין, מונה שניים עשר חודש מיום ליום, ואם נתעברה שנה נתעברה לו. חכמים זאגן, מ'קוקט אויף די אידישע לוח, און במילא, נאך מער, טאמער טאקע ס'איז א איבער יאר, קוקט מען ווייטער אויף די אידישע לוח. און למשל טאמער איינער האט פארקויפט זיין הויז ט"ו סיוון, און ס'איז קומענדיגע יאר ט"ו סיוון, אפילו ס'איז געווען א איבער יאר ס'איז דרײַצן חדשים געווען די יאר נישט קיין נפקא מינה, די קומענדיגע יאר די זעלבן תאריך, ביז דעמאלטס קען ער אויסלייזן, און ממילא זאגט די גמרא לויט רבי קען מען טרעפן א ציור וואס זאל אריבער גיין א גאנצע יאר אן קיין שלש רגלים, משכחת לה לרבי דאקדשה בתר חג המצות, טאמער איינער עט מקדיש זיין א קרבן נאך פסח, דכי מטא שילהי אדר בתראה שנה מליא רגלים לא מלו, ס'טייטש מען רעדט דאך דא פון א איבעריאר, א יאר פון דרייצן חדשים וואס די אידישע לוח האט דרייצן חדשים, רבי ציילט די גוי'אישע לוח די יאר וואס מען רעדט דא, די יאר וואס דארף אריבערגיין א יאר וואס דעמאלטס איז מען עובר בל תאחר רבי האלט ווי שטייט אין די תורה שנה מיינט עס שנת החמה, און ממילא טאמער איינער האט מקדיש געווען דעם קרבן נאך פסח, די אידישע לוח האט דרײַצן חדשים, די גוי'אישע לוח איז נאר דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק טאג וואס דאס איז ווייניגער ווי דרײַצן חדשים, און ממילא קומענדיגע יאר סוף אדר ב', לויט רבי איז שוין אריבער א יאר, שלש רגלים איז נאכנישט אריבער, אלא לרבנן, אבער לויט די חכמים וואס קוקן אלעמאל אויף די אידישע לוח, און ממילא נישט קיין חילוק צו ס'איז א איבער יאר צו ס'איז נישט קיין איבער יאר, היכי משכחת לה, וויאזוי קען זיין זאל אריבער א יאר אן דעם וואס זאל אריבער די שלש רגלים? ענטפערט די גמרא כדתני רב שמעיה, מען קען עס פארשטיין מיט א ברייתא פון רב שמעיה, וואס שטייט אין די ברייתא פון רב שמעיה איז אזוי, זאגט די ברייתא עצרת, שבועות, פעמים חמשה, פעמים ששה, פעמים שבעה, שבועות קען געפאלן ה' סיוון, ו' סיוון אדער ז' סיוון? וואס פשט פון דעם? איז פשט אזוי, בעצם אין די תורה שטייט נישט וועלכע טאג פון סיוון געפאלט שבועות, שטייט סך הכל אז פון די צווייטע טאג פסח דארף מען ציילן נײַן און פֿערציק טאג, די פופציגסטע טאג איז שבועות, און ממילא אזוי. אזוי ווי מ'האט געשמועסט, די שנת הלבנה איז דרײַ הונדערט פֿיר און פֿופֿציק טאג, פארוואס? ווייל די לבנה געדויערט אריבערצוגיין ארומצוגיין די וועלט נײַן און צוואַנציק מיט א האלב טאג, ממילא וואס טוט מען? די יאר איז דאך צוועלף חדשים, צוטיילט מען די חדשים, ס'דא חדשים זענען מלא, ס'דא חדשים וואס זענען חסר, ס'דא חדשים וואס מען מאכט נײַן און צוואַנציק טאג, און ס'איז דא חדשים וואס מ'מאכט דרײַסיק טאג, האלב און האלב, זעקס חדשים פון די יאר איז נײַן און צוואַנציק טאג, און זעקס חדשים פון די יאר איז דרײַסיק טאג. היינטיגע צייטן מאכט מען טאקע אויף א סדר, א חודש מלא, א חודש חסר, א חודש מלא, א חודש חסר, חוץ פון חשוון מיט כסלו, וואס דאס קען זיך טוישן, אבער על כל פנים אמאליגע צייטן, וויאזוי האט מען מקדש געווען די חודש? מען האט מקדש געווען על פי הראיה, ממילא האט מען קיינמאל נישט געוואוסט יעדע חודש צו ס'גייט זיין מלא, צו ס'גייט זיין חסר, און ממילא, ניסן און אייר, קען אמאל זיין מלא, קען אמאל זיין חסר, און אין דעם וועט זיין תלוי ווען וועט געפאלן שבועות, אזוי זאגט רב שמעיה, אז וואס? זאגט ער אזוי, שניהם מלאים חמשה, ס'טייטש טאמער סיי ניסן און סיי אייר זענען מלא, ביידע האבן דרייסיג טאג, ווען וועט געפאלן שבועות? שבועות וועט געפאלן ה' סיוון, פארוואס? לאמיר מאכן א חשבון, גאנץ אייר, לאמיר קודם נעמען אייר, אייר איז דרייסיג טאג, האבן מיר קודם כל דרייסיג טאג, ניסן, פון די צווייטע טאג פסח, ניסן איז אויך פון דרייסיג טאג, מ'הייבט אן ציילן פון די צווייטע טאג פסח ביז סוף ניסן, טאמער ס'איז מלא, איז פופצן טאג, ס'טייטש אונז ציילן מיר דא פופצן טאג פון ניסן, נאך דרייסיג טאג פון אייר, צוזאמען איז פינף און פערציג, פעלט אונז דא נאך פינף טאג אנצוקומען צו פופציג אנצוקומען צו שבועות, ס'טייטש שבועות איז ה' סיוון. ווייטער טאמער שניהם חסרים, סיי ניסן און סיי אייר זענען נײַן און צוואַנציק טאג, איז שבעה, קומט אויס שבועות איז ז' סיוון. ווייטער אחד מלא ואחד חסר, טאמער איינס איז מלא און איינס איז חסר, איז שישה, קומט אויס שבועות, ו' סיוון, טאקע אזוי ווי היינטיגע צייטן, היינטיגע צייטן איז שבועות אלעמאל ו' סיוון, און ממילא קומט אויס לויט רב שמעיה איז דא א ציור, זאל אריבער גיין א יאר, אן דעם זאל אריבער גיין שלש רגלים, וויאזוי? איז אזוי, טאמער לאמיר זאגן די יאר איז שבועות ה' סיוון, און א טאג נאך שבועות די יאר, ס'טייטש ו' סיוון, נעמט זיך אונטער א מענטש צו ברענגען א קרבן, קומענדיגע יאר איז שבועות ז' סיוון לאמיר זאגן, ס'טייטש עס גייט אריבער א גאנצע יאר, קומענדיגע יאר ו' סיוון, האלט מען נאך פאר שבועות, ס'טייטש ס'איז אריבער א יאר, און ס'איז נאכנישט אריבער קיין שלש רגלים, ביי די ציור האט די ברייתא גערעדט, דאס איז א ציור וואס גייט אריבער א יאר אן דעם וואס זאל אריבערגיין שלש רגלים, און די ברייתא זאגט מ'איז עובר אויף בל תאחר. יעצט אזוי, די ברייתא איז נאר איין שיטה, רש"י זאגט אז אנפאנג די ברייתא איז דא א צווייטע שיטה וואס קריגט זיך אויף די בעל הברייתא, ס'טייטש די ברייתא האט טאקע געזאגט ס'איז דא צוויי וועגן וואס מ'קען עובר זיין אויף בל תאחר, סיי אויב ס'גייט אריבער שלש רגלים אן א יאר, און סיי אויב ס'גייט אריבער א יאר אן שלש רגלים. ס'דא אבער א צווייטע תנא אין די ברייתא, וואס די צווייטע תנא האלט אז ס'איז נישט דא אזא זאך, נאר בל תאחר איז מען נאר עובר טאמער ס'גייט אריבער שלש רגלים, נישט דא אזא זאך לויט די צווייטע תנא זאל אריבער גיין א יאר אן קיין שלש רגלים, איי מ'האט דאך יעצט געזען ס'יא דא אזא ציור, רב שמעי' האט דאך מסביר געווען אז טאקע ה' סיוון ו' סיוון ז' סיוון ס'איז דא אן אופן זאל אריבער גיין א יאר אן קיין שלש רגלים, און פשט די תנא די צווייטע תנא פון די ברייתא האלט נישט ווי רב שמעי', און ווי וועם האלט ער יא? ומאן תנא דפליג עליה דרב שמעי' ווי וועם האלט ער אחרים היא וועלכע אחרים? דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא אחרים אומרים, אין בין עצרת לעצרת, אין בין ראש השנה לראש השנה, אלא ארבעה ימים בלבד. אחרים האלטן, ס'איז נישט דא אזא זאך אז בית דין זאל מאכן מלא חסר ווענדט זיך אין די עדים, איין יאר וועט זיין א לאנגע יאר, איין יאר א קורצע יאר, ס'גייט נישט אזוי. נאר אפילו אין די צייטן וואס מ'האט מקדש געווען די חודש על פי הראיה, איז אלעמאל געווען אז די יאר זאל זיין פונקט זעקס חדשים מלא, און פונקט זעקס חדשים חסר, מילא יעדע יאר איז אלעמאל געווען דרײַ הונדערט פֿיר און פֿופֿציק טאג, און מילא קומט אויס אז יעדע יאר אין בין עצרת לעצרת אין בין ראש השנה לשנה איז פשט אז לאמיר זאגן ראש השנה די יאר איז געווען זונטאג, קומענדיגע יאר מוז זיין ראש השנה זיין דאנערשטאג, פיר טאג שפעטער, פארוואס? ווייל ס'איז פונקט דרײַ הונדערט פֿיר און פֿופֿציק טאג שפעטער, נישטא אזא זאך די יאר איז געווען א לענגערע יאר צו א קערצערע יאר, חוץ טאמער טאקע ואם היתה שנה מעוברת, טאמער ס'איז א שנה מעוברת חמשה איז אלעס געריקט מיט א איבעריגע טאג, פארוואס ווייל א שנה מעוברת מען לייגט צו נאך א איבעריגע חודש די איבעריגע חודש איז נאך נײַן און צוואַנציק טאג אַכט און צוואַנציק טאג צוטיילט זיך פונקט אויף זיבן פיר וואכן מיט נאך א טאג ס'טייטש אלעס ווערט אפגעריקט מיט נאך א טאג טאמער ראש השנה די יאר איז געווען זונטאג נעקסט יאר וועט עס זיין פרייטאג ס'טייטש פינף טאג שפעטער אבער על כל פנים זעט מען לויט אחרים אז ס'אלעמאל די יאר די זעלבע און ממילא אז ס'אלעמאל די יאר די זעלבע קומט אויס אז שבועות איז אלעמאל ו' סיוון, ווייל ס'איז נישט דא אזא זאך מלא חסר גייט אויף א סדר, איין חודש מלא איין חודש חסר, איין חודש מלא איין חודש חסר, מילא אז שבועות איז אלעמאל ו' סיוון, איז נישט דא אזא זאך זאל אריבער גיין א יאר אן דעם זאל אריבער גיין שלש רגלים. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, בעי רב זירא האט רב זירא געפרעגט אן איבעיא יורש מהו בבל תאחר, וואס איז די דין, צו א יורש איז עובר אויף בל תאחר צו נישט, ס'טייטש א מענטש האט מפריש געווען א קרבן לאמיר זאגן און ער שטארבט, איז דאס איז קלאר אז זיין זון דארף ברענגען דעם קרבן, שאלה איז צו אויך דא בל תאחר ביי זיין זון צו נישט, וואס איז די שאלה איז אזוי, צו זאגט מען כי תדור נדר אמר רחמנא, והא לא נדר, שטייט כי תדור נדר, די זון האט דאך נישט געמאכט די נדר, איז אפשר ביים זון איז נישט דא קיין בל תאחר, או דילמא, אדער אפשר ניין. שטייט אין פסוק ובאת שמה והבאתם שמה והא מיחייב, ס'טייטש אוודאי איז די זון מחיוב צו ברענגען דעם קרבן פון טאטן, און מילא אפשר אז ער איז מחיוב דאס צו ברענגען, איז ער שוין אויך עובר אויף בל תאחר טאמער ער ברענגט עס נישט, אפילו טאקע ער איז נישט דער וואס האט געמאכט די נדר. זאגט די גמרא די גמרא איז פושט די איבעיא תא שמע פון א ברייתא, דתני רב חייא, שטייט אין פסוק, דער פסוק וואס מ'האט געזען כי תדור נדר לה' אלקיך, לא תאחר לשלמו, כי דרוש ידרשנו ה' אלקיך מעמך שטייט, נעמט מען ארויס פון מעמך, פרט ליורש, אז נאר די מענטש איז עובר על בל תאחר נישט א יורש. איי פרעגט די גמרא והאי מעמך, מיבעי ליה זה לקט שכחה פאה, מען האט געזען מען נוצט דאך די מעמך אויף עפעס אנדערש, ענטפערט די גמרא קרי ביה עמך, וקרי ביה מעמך, מען קען דרש'נען צוויי דרשות, פון עמך איז מען מרבה לקט שכחה פאה, אז ביי דעם איז דא בל תאחר, פון מעמך איז מען ממעט פרט ליורש. זאגט גמרא ווייטער, בעי רב זירא, נאך אן איבעיא פון רב זירא, אישה, מה היא בבל תאחר, א פרוי קען עובר זיין א בל תאחר צו נישט? וואס איז די שאלה? מי אמרינן, הא לא מיחייבא בראייה, פון איין זייט קען מען זאגן, שטייט אין פסוק שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך, א פרוי איז נישט מחיוב עולה רגל צו זיין, און ממילא אז זי איז נישט מחיוב עולה רגל צו זיין, איז ביי איר אפשר נישט דא די ענין פון בל תאחר, ווייל בל תאחר איז דאך תלוי אין שלש רגלים, און מענטשן זענען מחיוב עולה רגל צו זיין, או דלמא אדער אפשר ניין, הא איתא בשמחה, ווי נישט ווי, שטייט אין פסוק ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך, וואס דאס איז א חיוב וואס איז יא דא אויף א פרוי, וואס וויאזוי איז מען מקיים מצות שמחה ברגל, און שמחה ברגל איז מען מקיים מיט דעם וואס מען עסט א שלמים, שלמים שלמי שמחה אזוי איז מען מקיים די מצוה, וואו עסט מען א שלמים אין ירושלים, וואס טייטש א פרוי איז מחיוב צו זיין אין ירושלים יום טוב, זי איז טאקע נישט מחיוב עולה רגל צו זיין, זי איז טאקע נישט מחיוב צו גיין אין בית המקדש צו ברענגען עולת ראיה, אבער אין ירושלים דארף זי זיין און במילא אפשר אז זי דארף שוין סיי ווי זיין אין ירושלים, זי האט א שייכות מיטן יום טוב, איז ביי איר אויך דא בל תאחר, אמר ליה אביי, ענטפערט אביי, ותיפוק ליה דהא איתא בשמחה, זאגט אביי צו רב זיירא ס'טייטש פשוט, אוודאי אז זי איז מחיוב בשמחה, זי מחיוב צו זיין אין ירושלים, איז אוודאי איז זי מחיוב צו ברענגען דעם קרבן אז נישט איז זי עובר אויף בל תאחר, זאגט די גמרא ומי אמר אביי הכי, והאמר אביי אשה בעלה משמחה, פרעגט די גמרא אביי האלט אז שמחה איז לאו דווקא בשלמים, אביי האלט וויאזוי איז א פרוי מקיים די מצוה פון ושמחת בחגך, מיט דעם אז איר מאן איז איר משמח, די מאן קויפט איר נייע בגדים אויף יום טוב, זי דארף בכלל נישט אנקומען צו ירושלים, און וויאזוי ענטפערט אביי מיט אזא פשטות אז א פרוי איז עובר בל תאחר ווייל איתא בשמחה? ענטפערט די גמרא, לדבריו דרב זיירא קאמר, אביי רעדט צו רב זיירא, ס'טייטש אביי אוודאי האלט א פרוי קען מקיים זיין שמחה אויך מיט בגדים בעלה משמחה, נו וואס דען, רב זיירא וואס רב זיירא האט געפרעגט אן איבעיא, און וואס איז געווען די איבעיא פון רב זיירא, צו זי איז פטור ווייל זי איז פטור פון ראי', אדער אפשר זי מחיוב ווייל זי מחיוב בשמחה, פשט אז רב זיירא האט געהאלטן אז וואס מיינט שמחה גיין קיין ירושלים, און מילא טאקע לדבריו דרב זיירא, אביי זאגט לשיטתך אז שמחה מיינט זיין אין ירושלים, איז אוודאי וועט אזא פרוי עובר זיין אויף בל תאחר, טאמער זי וועט זיין דארט דריי מאל זי וועט נישט ברענגען דעם קרבן. זאגט די גמרא ווייטער איבעיא להו נאך אן איבעיא, בכור, מאימתי, מונין לו שנה, ס'איז שוין דא א חיוב א בכור צו עסן שטייט אין פסוק שנה בשנה די בכור מוז מען עסן ביז א יאר און מילא די שאלה דא איז פון ווען הייבט מען אן ציילן די יאר ברענגט די גמרא א מחלוקת אביי אמר משעה שנולד רב אחא בר יעקב אמר משעה שנראה להרצאה אביי זאגט פון די טאג וואס ס'איז געבוירן די טאג וואס ס'איז געבוירן הייבט מען אן ציילן א יאר א יאר שפעטער ביז דעמאלס דארף מען עס עסן רב אחא בר יעקב זאגט ניין פון ווען ס'איז נראה להרצאה וואס טייטש פון ווען מ'קען עס מקריב זיין אזוי ווי מ'האט געשמועסט פאר די אכטע טאג קען מען נישט מקריב זיין א קרבן מילא הייבט מען אן ציילן פון די אכטע טאג און ווייטער זאגט די גמרא ולא פליגי בעצם איז דא נישט דא קיין מחלוקת, נאר הא בתם הא בבעל מום, ס'ווענדט זיך צו די בכור איז א תם צו א בעל מום, א בכור א תם וואס מ'דארף עס מקריב זיין אלץ קרבן, איז ביי אים טאקע הייבט מען אן ציילן פון די אכטע טאג ווייל פארדעם איז ער נישט ראוי אלץ קרבן, אבער א בכור א בעל מום, וואס א בכור א בעל מום איז די דין מ'געט עס פארן כהן, אבער ס'איז דאך נישט קיין קרבן די כהן עסט עס אזוי, מילא פשט ער קען עס גראדע עסן א טאג נאכן געבוירן ווערן, און מילא הייבט מען אן ציילן פונעם געבוירן ווערן. פרעגט די גמרא בעל מום, מי מצי אכיל ליה, מען קען דען עסן סתם א בהמה וואס ווערט געבוירן? יעדע בהמה וואס ווערט געבוירן איז דא א ספק אפשר איז עס א נפל, און אז עס איז א נפל איז עס טרייפה, מילא סתם אזוי דארף מען ווארטן אכט טאג און נאר נאכדעם מעג מען עס שעכטן, און מילא ביי בעל מום לכאורה וואלט מען אויך געדארפט ציילן נאר פונעם אכטן טאג, ענטפערט די גמרא, דקים ליה ביה שכלו לו חדשיו, אז אונז ווייס מיר קלאר אז די מאמע האט אפגעשוואנגערט די גאנצע צייט, וואס טייטש ווען טאקע דארף מען ווארטן אכט טאג א ספק צו די קינד איז א נפל צו נישט, ווען א קינד איז געבוירן פארן צייט, אבער טאמער א קינד איז געבוירן באצייטנס, דעמאלטס דארף מען נישט ווארטן, איז פון דעם טאקע רעדט מען אז א בעל מום הייבט מען אן ציילן גראד ווען ס'ווערט געבוירן.